אונז הייבן היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף נ"ו עמוד ב', צען שורות פון אונטן, דאס איז דריי שורות פון ס'הייבט זיך אן די ברייטע שורות. ס'איז געשטאנען אין די משנה אז די אנשי יריחו האבן געטון זעקס זאכן שלא ברצון חכמים, און אויף דריי דערפון האבן די חכמים מוחה געווען. צוויי דערפון האבן מיר שוין מסביר געווען אינעם פאריגן שיעור, אויף די גמזיות של הקדש וואס די אנשי יריחו האבן הנאה געהאט דערפון, ווייל זיי האבן געהאלטן אז ס'איז נישט דא דערביי קיין מעילה בהקדש, און די חכמים האבן אבער געהאלטן אז ס'איז נאך אלץ דא א איסור און מען טאר עס נישט טון, ווייל פאקטיש באלאנגט עס פאר הקדש און אפילו ס'איז נישט דא קיין מעילה טאר מען נישט הנאה האבן דערפון, און אויף דעם וואס זיי האבן געלאזט עסן די ארעמע לייט שבת אדער יום טוב פון די פירות. וואס זענען אראפגעפאלן פונעם בוים, האבן די חכמים אויך מוחה געווען אויף דעם, מיר האבן שוין געהאט צוויי מהלכים אינעם פאריגן שיעור, אדער איז די חשש שמא יעלה ויתלוש, אז טאמער מ'וועט אים לאזן נעמען די אראפגעריסענע תמרים וועט ער שוין ארויפגיין און אויכעט אראפרייסן תמרים וואס זענען מחובר, אדער די חשש איז געווען וועגן מוקצה אז וויבאלד בין השמשות איז עס נאך געליגן אויפן בוים איז עס געווען מוקצה בין השמשות איז עס געבליבן מוקצה פאר א גאנץ שבת. די דריטע זאך אויף וואס די חכמים האבן מוחה געווען איז ווייל זיי האבן געגעבן פאה פאר ירקות, און די הלכה איז דאך אז פון ירקות געבט מען נישט אראפ קיין פאה, און וויבאלד די ארעמע לייט האבן דאך געמיינט אז ס'האט יא דין פון פאה און ס'איז פטור פון תרומות ומעשרות האבן זיי נישט אראפגעגעבן תרומות ומעשרות און זענען נכשל געווארן מיט עסן טבל. יעצט גייט די גמרא פרעגן וואס איז געווען די סברה פון די אנשי יריחו אז זיי האבן יא געגעבן פאה פון ירק, מילא ביי די גמזיות של הקדש האבן מיר שוין מסביר געווען אינעם פאריגן שיעור אז זיי האבן געהאלטן אז אין מעילה בגידולין ווען איינער איז מקדיש א זאך און נאכדעם מעילה בהקדש, דאס איז געווען זייער סברה, און ביי די פירות וואס זענען אראפגעפאלן דארט אינעם שבת, קען מען זאגן אז זיי האבן געהאלטן אז עס איז נישט קיין מוקצה, אונז האבן מיר שוין געלערנט אינעם פאריגן שיעור מוכן לעורבים הוי מוכן לאדם, אדער זיי האבן נישט מורא געהאט די גזירה פון שמא יעלה ויתלוש, אבער יעצט פרעגט די גמרא ולית להו לאנשי יריחו הא דתנן, צו דען האלטן נישט די אנשי יריחו די משנה אין מסכת פאה? כלל אמרו בפאה, די חכמים האבן געזאגט א כלל לגבי פאה, אז כדי א געוויקס זאל זיין חייב בפאה מוז עס האבן פינף תנאים, כל שהוא אוכל, די ערשטע זאך מוז עס זיין ראוי לאכילת אדם, די צווייטע זאך איז ונשמר, אז ס'איז אזא מין געוויקס וואס די בעלי בתים היטן עס אפ און זענען עס נישט מפקיר, די דריטע זאך איז וגידולו מן הארץ איז דווקא א זאך וואס וואקסט פון דער ערד, די פערטע זאך איז ולקיטתו כאחת, אז ווען מ'קלויבט אראפ די געוויקס, קלויבט מען עס אראפ אויף איין מאל באלד וועלן מיר זעהן פונקטליך וואס די אלע זאכן מיינען, די פיפטע זאך איז ומכניסו לקיום, אזא מין מין וואס מען קען אריינלייגן ס'זאל זיך האלטן פאר א לענגערע צייט לייגט מען עס אוועק אין א אוצר, אויב ס'האט די אלע פינף תנאים חייב בפאה איז מען מחויב אין פאה און די גמרא איז מפרש כל שהוא אוכל פרט לספיחי סטיס וקוצה, סטיס איז די באוויסטע געוויקס וואס הייסט כרכום, דאס איז איינע פון די סממנים פון די קטורת שבולת נרד וכרכום. קוצה דאס איז אויכעט אזא מין געוויקס וואס די סטיס וקוצה וואס ווערן איינגעפלאנצט בידי אדם איז טאקע יא מחויב בפאה ווייל דאס איז ראוי לאכילה מה שאין כן ספיחי סטיס וקוצה דאס איז די וואס פאקט פאלט אראפ אזעלכע קערלעך אויף דער ערד און ס'וואקסט פון זיך אליין די זענען נישט ראוי לאכילה נאר מ'נוצט עס צו מאכן דערמיט פארב. איז כאטשיג ס'וואקסט טאקע אויף דער ערד, און ס'האט אלע אנדערע מעלות, ס'זאל ווען דארפן מחויב זיין בפאה, אבער למעשה האט עס נישט די זאך אז ס'איז נישט קיין אוכל, ס'איז נישט ראוי לאכילה, ממילא איז עס פטור פון פאה, ונשמר פרט להפקר, א זאך וואס האט נישט קיין בעל הבית וואס היט עס אפ איז דאך עס הפקר, אזא מין זאך איז פטור פון פיה. וגידולו מן הארץ פרט לכמהין ופטריות, אוודאי האט די גמרא געוואוסט אז כדי צו זיין חייב בפאה מוז עס זיין וואקסן אויף דער ערד, וואס האט די משנה געמיינט גידולו מן הארץ? ס'מיינט צו זאגן לכמהין ופטריות וואס איז אזעלכע מינע מאשרומס וואס באמת איז זייער חיות און יניקה קומט אויכעט פון דער ערד אבער דאס קומט נישט מיט א ווארצל אזוי ווי געווענטליך אלע אנדערע געוויקסן וואס די ווארצל ציט ארויס פאר זיי די יניקה פון דער ערד, ביי די כמהין ופטריות דורך די לופט טוען זיי ציען זייער יניקה פון דער ערד, זיי האבן אבער נישט קיין ווארצלען צו דער ערד אריין, איז אזעלכע מין זאכן ווערט נישט אנגערופן גידולו מן הארץ, און זענען פטור פון פאה, די פערדע זאך איז געווען ולקיטתן כאחת, פרט לתאנים, א פייגן בוים קלויבט מען נישט אראפ אויף איין מאל נאר ס'ווערט געצייטיגט צוביסלעך, איין טייטל ווערט היינט געצייטיגט מארגן א צווייטע אזוי משך פון א גאנצע תקופה נעמט ביז אלע ווערן געצייטיגט, איז אזעלכע מין פרוכט אזוי ווי תאנים, וויבאלד מען קלויבט זיי נישט אראפ אויף איין מאל, זענען זיי פטור פון פיה. די פיפטע זאך איז מכניסו לקיום פרט לירק, דווקא אזעלכע פרוכט וואס מען קען אוועקלייגן פאר א לענגערע צייט, אבער ביי ירקות וואס מען קען נישט אוועקלייגן אין א אוצר ווייל זיי ווערן פארשימלט איז דאך עס נישט מכניסו לקיום, די זענען פטור פון פאה, איז ווי קען שטיין אז אנשי יריחו האבן יא געגעבן פאה פון ירקות האבן זיי דען מחולק געווען מיט א אפענע משנה? קיינער קריגט זיך נישט אויף דעם, אמר רב יהודה אמר רב, דער אמורא רב יהודה זאגט נאך פון זיין רעבן רב, הכא בראשי לפתות עסקינן, מען רעדט טאקע נישט פון אלע מיני ירקות, דא רעדט מען פון לפת, ראשי לפתות מיינט די שפיצן פון די לפתות די ווארצלען דערפון, וואס דער ראשי לפתות אליין איז טאקע יא מכניסו לקיום און ס'איז חייב בפאה, און מכניסו לקיום על ידי דבר אחר קמיפלגי. דא קריגט מען זיך ארום צו ווען מ'טראגט אריין א זאך אוועקצולייגן אין א אוצר אבער נישט צוליב די זאך אליין נאר צוליב א אנדערע זאך, למשל אזוי ווי דא וואס דער ראשי לפתות אליין קען זיך האלטן פאר א לענגערע צייט און ס'איז מכניסו לקיום, אבער די בלעטער דערפון ווערן יא פארשימלט, אבער למעשה טראגט מען זיי אריין אינעם אוצר די ראשי לפתות צוזאמען מיט די בלעטער, איז מר סבר מכניסו לקיום על ידי דבר אחר שמיה קיום, אנשי יריחו האבן געלערנט אז די בלעטער פון די לפתות, כאטשיג ער אליין האלט זיך נישט פאר א לענגערע צייט אבער למעשה לייגט מען עס אוועק אינעם אוצר אריין על ידי דבר אחר ווייל מ'לייגט עס אריין צוזאמען מיט די ראשי ליפטעס, און דאס אליין הייסט שוין כאילו ווי זי האלט זיך, אפילו בעצם ווערט עס פארשימלט, ווייל מען טראגט עס אבער אריין לקיום מיט א אנדערע זאך וואס יענץ האלט זיך, ווערט שוין די גאנצע זאך אנגערופן מכניסו לקיום און ממילא איז די בלעטער פון די לפת זענען אויכעט מחויב בפאה, ומר סבר לאו שמיה קיום, און די חכמים וואס האבן מוחה געווען האבן געהאלטן ניין, די בלעטער אליין הייסט נישט מכניסו לקיום ווייל פאקטיש ווערן זיי פארשימלט און די בלעטער זענען פטור פון פאה. קומט אויס אז רב ענטפערט דא אז דאס וואס עס שטייט אז זיי האבן געגעבן פאה פון ירק מיינט נישט פון אלע מיני ירקות, מען רעדט דווקא פון די בלעטער פון די לפתות וואס זיי האבן געהאלטן אז דאס הייסט יא מכניסו לקיום צוליב די ראשי לפתות אליין, אבער די חכמים האבן מוחה געווען ווייל למעשה די בלעטער ווערט פארשימלט און ס'הייסט נישט מכניסו לקיום, דעריבער איז דאס טאקע פטור פון פאה. און ממילא וואלטן זיי געדארפט ווען אראפרייסן אלע בלעטער און נעמען פאר זיך און נאכדעם איבערלאזן נאר די ראשי לפתות אליין אז דאס זאלן די ארעמע לייט נעמען פאה און פון יענץ זענען זיי טאקע פטור פון תרומות ומעשרות אבער ווייל זיי האבן איבערגעלאזט אויך די בלעטער און די ארעמע לייט האבן זיך פון די בלעטער נישט אראפגענומען קיין תרומות ומעשרות זענען זיי נכשל געווארן מיט טבל. יעצט גייט די גמרא ברענגען א ברייתא ווי תנאים קריגן זיך שוין ארום פון וואס די אנשי יריחו האבן אראפגענומען פאה, און מען וועט יעצט זען אז לויט אלע שיטות פון די ברייתא איז טאקע לפת איינע פון די זאכן, אזוי ווי רב האט טאקע געזאגט אז בראשי לפתות עסקינן, און אז ס'קומט צו לויט אנדערע תנאים נאך זאכן וואס זיי האבן אויכעט אראפגענומען פאה דערפון, עס זעט אויס אז דארט איז דא די זעלבע געדאנק אז ס'איז מכניסו לקיום על ידי דבר אחר. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט אין א ברייתא בראשונה, אין אנפאנג פאר די חכמים האבן מוחה געווען היו נותנין פאה ללפת ולכרוב, די אנשי יריחו האבן אראפגעגעבן פאה, סיי פון די בלעטער פון די לפת, און ווי רשי רעדט שוין אויס אז מען מוז דא רעדן לפת מיינט די בלעטער ווייל די לפת אליין איז נישט נאר בראשונה זענען דאך אפילו די חכמים מודה אז מען דארף געבן דערפון פאה ווייל ס'איז מכניסו לקיום. די גאנצע פראבלעם איז נאר מיט די בלעטער וואס די אנשי יריחו האבן געהאלטן אז מען דארף פון דעם אויך געבן, און שפעטער די חכמים האבן מוחה געווען אז ס'איז נאר מכניסו לקיום על ידי דבר אחר און דאס הייסט לאו שמיה קיום, און די תנא קמא פון די ברייתא לייגט אויך צו ולכרוב אז די אנשי יריחו פלעגן אויכעט אראפגעבן פאות פון די בלעטער פון די כרוב, די קרוט. רבי יוסי אומר די תנא רבי יוסי בן חלפתא זאגט אף לקפלוט, און בפשטות לערנט מען.

דער תנא האלט נאר לפת מיט קפלוט, אז פון דעם האבן די אנשי יריחו געגעבן פאה, רבי שמעון אומר אף לכרוב, רבי שמעון בר יוחאי האלט און בפשטות מיינט אף אז ער לייגט צו צו די תנא קמא אז פאר כרוב אויכעט, אין אנדערע ווערטער לויט רבי שמעון האט מען געגעבן פון אלע דריי לפת קפלוט מיט כרוב. און דא גיימער איבער צו דף נ ז עמוד א', זאגט די גמרא נימא תלתא תנאי הוו, זאל מען יעצט זאגן אז דא איז דא דריי שיטות התנאים, ווי מען זעהט אז רבי יוסי מיט רבי שמעון האלטן ביידע די זעלבע זאך, ביידע האבן דאך געזאגט אף זיי האבן צוגעלייגט א דריטע זאך מיינט דאס אז ביידע האלטן אז מען האט געגעבן פון דריי זאכן פאה, נאכדעם איז דא די תנא קמא פון די ערשטע ברייתא וואס האט געהאלטן נאר לפת מיט כרוב און נישט קפלוט, און די תנא קמא פון די צווייטע ברייתא האט געהאלטן נאר לפת מיט קפלוט און נישט כרוב, און ווי די גמרא פארשטייט יעצט אז די צוויי תנא קמא'ס קריגן זיך ארום, מיט דעם האלטן זיי ביידע אז פון לפת האט מען יא געגעבן, און ביידע האלטן אויך אז מען האט נאר געגעבן פון צוויי זאכן, די שאלה איז וואס איז נאר די צווייטע זאך, די ערשטע תנא קמא האט געהאלטן כרוב, און דער צווייטער תנא קמא געהאלטן אז די צווייטע זאך איז קפלוט, ווידערום ר' יוסי צוזאמען מיט ר' שמעון האלטן די זעלבע אז מען האט געגעבן פון אלע דריי זאכן, לפת, כרוב, און קפלוט, און אויב אזוי האמער א דריי פאכיגע מחלוקת, פרעגט די גמרא מוז מען אזוי לערנען? זאגט די גמרא לא לא לא מען מוז נישט אזוי לערנען מען קען זאגן תרי תנאי הוו, אז באמת איז נאר דא צוויי תנאים וואס קריגן זיך ארום, און די צוויי תנאים וועל מען שוין זעהן זענען ר' שמעון מיט ר' יוסי. דער תנא קמא דר' שמעון, היינו ר' יוסי, דאס מיינט דער תנא קמא פון די צווייטע ברייתא, כאטשיג דארט שטייט נישט קיין נאמען, אבער דאס וועט זיין ר' יוסי, דער תנא קמא דר' יוסי און דער תנא קמא פון די ערשטע ברייתא, כאטשיג דארט שטייט נישט קיין נאמען, היינו ר' שמעון דאס איז ר' שמעון בר יוחאי, ומאי אף אקמייתא. און אין ביידע ברייתות וואס איז געשטאנען אף.

דאס וואס דער תנא קמא האט געזאגט אז צום לפת האבן זיי אויך צוגעלייגט קפלוט, זאגט ר' שמעון ניין, אף לכרוב, די זאך וואס מען האט צוגעלייגט איז נישט קפלוט נאר כרוב. קומט יעצט אויס אז אונז האמער נאר צוויי שיטות ר' יוסי מיט ר' שמעון, און ווי ס'קוקט אויס דאס איז געווען א אנגענומענע זאך אז די אנשי יריחו האבן זיכער געגעבן פון לפת פאה, און אין די ערשטע ברייתא דער תנא קמא דאס איז ר' שמעון לייגט צו ללפת ולכרוב אז זיי האבן אויך געגעבן פאר כרוב. זאגט ר' יוסי ס'איז נישט ריכטיג, פאר כרוב האבן זיי נישט געגעבן, נאר ללפת ולקפלוט. און די צווייטע ברייתא איז פונקט פארקערט, דארט רעדט קודם די תנא קמא וואס דאס איז ר' יוסי, ער זאגט טאקע ללפת ולקפלוט, און ר' שמעון זאגט ס'איז נישט ריכטיג, נישט קפלוט איז די צווייטע זאך, נאר לכרוב איז די צווייטע זאך, קומט אויס אז קיינער האלט נישט אז מ'האט געגעבן אויף דריי זאכן פאה, יעדער האלט אז מ'האט נאר געגעבן אויף צוויי, און דאס איז אויך זיכער אז איינע פון די צוויי זאכן איז לפת. די שאלה איז וואס איז די צווייטע זאך? רבי יוסי האט געהאלטן אז די צווייטע זאך איז קפלוט, און רבי שמעון האט געהאלטן אז די צווייטע זאך איז כרוב. קומט אויס אז דאס וואס דער אמורא רב יהודה האט נאכגעזאגט פון רב הכא בראשי לפתות עסקינן דאס איז ריכטיג, ווייל דאס איז לכל הדעות אז די אנשי יריחו האבן געגעבן פאה פון די לפת. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט אין א ברייתא, בן בוהיין, די זון פון א מענטש וואס איז געהייסן בוהיין, נתן פאה לירק האט געגעבן פאה פון ירקות, וואס אונז האבן שוין פריער געלערנט מן הדין איז עס פטור פון פאה ווייל ס'איז אינו מכניסו לקיום, ובא אביו איז געקומען דער בוהיין ומצאן לעניים שהיו טעונין ירק, ועומדין על פתח הגינה, ער האט שוין געטראפן די ארעמע לייט זענען געווען אנגעלאדן מיט די ירקות וואס זיי האבן גענומען אלס פאה, און זענען שוין געשטאנען אויפן עפענונג פונעם גינה זיי האבן שוין געהאלטן ביים אוועקגיין, אמר להם האט בוהיין געזאגט צו זיי בני מיינע קינדער השליכו מעליכם ווארפט עס אראפ פון ענק, נאר באמת איז דאך דאס פטור פון פאה, און איינמאל ס'איז פטור פון פאה איז דאך עס מחויב מען דארף אראפגעבן פון דעם תרומות און מעשרות, ואני נותן לכם כפליים במעושר, לאזט איבער דאס דא, און איך וועל ענק געבן דאפלט פון דעם, פון ירקות וואס מען האט שוין אראפגענומען דערפון תרומות און מעשרות. דער בוהיין האט מורא געהאט אז אויב זיי וועלן נעמען די פאה אהיים, און די עניים ווייסן דאך אז פאה איז פטור פון תרומות און מעשרות וועלן זיי נכשל ווערן מיט נכשל ווערן מיט טבל, האט ער זיי געזאגט לאזט דאס דא און איך וועל ענק שוין געבן מעשר'טע סחורה דאפלט פון דעם. אלס א מתנה, און ער האט אויסגעפירט לא מפני שעיני צרה, זאלסט נישט מיינען אז פארדעם הייס איך ענק צוריקלייגן די ירקות דא ווייל איך בין קארג און איך פארגין ענק נישט, אלא מפני שאמרו חכמים אין נותנים פאה לירק, די חכמים האבן דאך שוין געזאגט אז מען טאר נישט געבן פאה לירק, ווי האבן דאס די חכמים געזאגט אין אונזער משנה? ווייל די אנשי יריחו האבן יא געגעבן פאה לירק און די חכמים האבן מוחה געווען אויף דעם אז ס'קען דאך ארויסקומען א מכשול אז די ארעמעלייט זאלן נישט אראפנעמען תרומות און מעשרות, און דעריבער דארפן מיר אונז אויספאלגן די חכמים און לייגטס עס צוריק און איך וועל ענק שוין. ערזעצן דאפלט פון דעם פון אנדערע חולין'דיגע זאכן וואס מען האט שוין אראפגענומען דערפון תרומות און מעשרות. און ווי רשי איז מסביר אז טאקע ריכטיגע פאה איז טאקע פטור פון מעשרות, ווייל דארטן ביי די פרשה פון מעשרות שטייט ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, זעט מען פון דעם אז דער לוי באקומט מעשר נאר פון אזא מין זאך וואס ער אליין האט נישט קיין חלק דערין. מה שאין כן פון א הפקר'דיגע זאך וואס דער לוי האט יא א חלק דערין, אדער אזוי ווי פאה וואס דער לוי קען אויך האבן א חלק דערין אויב ער איז א ארעמאן, פון אזא מין זאך דארף מען נישט אראפנעמען תרומות ומעשרות, און רשי ברענגט שוין אז פון פירות שמיטה איז אויך פטור פון תרומות ומעשרות, ווייל דארט שטייט ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה, און דאס שטייט אין פרשת משפטים ביי די דין פון שמיטה, איז ווייל די תורה האט צוזאמגענומען די ארעמעלייט מיט די חית השדה, איז פונקט ווי די חית השדה עסט און זי געבט נישט קיין מעשרות, איז די פירות שמיטה דארטן דארף מען אויך נישט געבן קיין מעשרות דערפון דאס וואס די ארעמעלייט עסן. יעצט פרעגט די גמרא למה ליה למימרא להו לא מפני שעיני צרה פארוואס האט נאך אויסגעפעלט מסביר צו זיין פאר די ארעמעלייט אז איך טוה עס נישט ווייל איך בין קארג? דאס אליין אז ער האט שוין צוגעזאגט אז ער גייט זיי געבן דאפלט זעט מען דאך שוין אז ער איז נישט קיין קארגע מענטש, ענטפערט די גמרא כי היכי דלא לימרו דחויי קא מדחי לן אבער ווען ער זאגט זיי נישט דאס, זאלט עטס וויסן אז איך טוה עס נאר ווייל די חכמים האבן אזוי געזאגט, נישט ווייל איך בין קארג, וואלטן זיי געטראכט אז דאס וואס ער זאגט צו דאפעלט איז אבי צוגעזאגט, באמת איז ער א קארגער מענטש, קודם וויל ער אז זיי זאלן צוריק לייגן די ירקות, און ער טוט עס וועגן קארגשאפט, און ער זאגט זיי סתם אזוי צו דאפעלט ווייל ער וויל זיי זאלן אים גלייבן, אבער באמת האלט ער נישט דערביי, אבער יעצט אז ער האט זיי מסביר געווען אז ס'איז דא א הלכה אז מ'טאר נישט געבן קיין פאה פון ירקות ווייל דאס מאכט שאדן די תרומות און מעשרות וואס די ארעמעלייט וועלן דאך מיינען אז ער דארף נישט אראפנעמען איז אזוי האבן זיי עס שוין פארשטאנען אז ס'איז אמת דאס וואס ער וויל זיי געבן דאפלט ווייל ער טוט עס נישט ווייל ער איז קארג תוס' רעדט שוין אויס פארוואס האבן די חכמים געדארפט זאגן אז מען זאל נישט געבן קיין פאה לירק ווייל איך האב מורא אז דער ארעמאן וועט נישט אראפנעמען תרומות און מעשרות ווען א מענטש געבט יא פאה פון ירק איז ער דאך עס מפקיר פאר די עניים און ס'איז דאך סתם אזוי דא א דין אז הפקר פטור מן המעשר לאמיר שוין זאגן אז ס'האט נישט קיין דין פון פאה איז דאך עס אבער הפקר און ס'איז פטור מן המעשר, און די קשיא קען מען אויך פרעגן טאקע אויף די אנשי יריחו, פארוואס האבן די חכמים מוחה געווען אז זיי האבן איבערגעלאזט פאה לירק, זיי האבן דאך עס מפקיר געווען, און דעמאלטס זענען דאך די עניים באמת פטור אראפצונעמען דערפון תרומות און מעשרות, ענטפערט שוין תוספות, צוויי תירוצים, קודם כל, אז בית הלל זאגט שוין אין מסכת פאה אז הפקר מוז זיין בין לעניים בין לעשירים, און דא וויבאלד מען האט עס נאר איבערגעלאזט פאר עניים האט עס נישט קיין דין הפקר איז עס טאקע נישט פטור פון תרומות ומעשרות, און נאך א תירוץ איז אז הפקר בטעות האט נישט קיין דין פון הפקר וויבאלד דער מענטש דא האט זיך טועה געווען ער האט געמיינט אז מען דארף געבן פאה פון ירק און אזוי אויך די אנשי יריחו וואס האבן בטעות אפגעלערנט אז מען דארף געבן פון יענע ירקות דארטן פון לפת פון די אלעם דארף מען געבן פאה איז דאך עס א הפקר בטעות און עס איז נישט קיין הפקר. סאו האט מען דאך אויבן געלערנט אין די משנה אז איינע פון די זעקס זאכן וואס די אנשי יריחו האבן געטוהן שלא ברצון חכמים און די חכמים האבן אויף דעם מוחה געווען אז זייערע עלטערן האבן געהאט מקדיש געווען די עצי שקמה די ביימער און שפעטער ווען ס'איז צוגעוואקסן דערויף צווייגן האבן עס די קינדער גענומען און גענוצט פאר זיך כאטשיג ס'האט באלאנגט פאר הקדש. אונז גיימער יעצט האבן א ברייתא וואס גייט אונז דערציילן וואס האט געברענגט דערצו אז זייערע עלטערן זאלן מקדיש זיין בכלל די עצי שקמה אז ס'האט געהאט צוטוהן מיט בעלי זרוע ווילדע מענטשן און די גמרא ברענגט קודם אראפ דא איין ברייתא וואס האט אויכעט צו טון מיט בעלי זרועות, און דאס איז אזוי ווי די רישא פון יענע ברייתא פון די אנשי יריחו ווי אונז וועלן באלד זעהן. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט אין א ברייתא בראשונה היו מניחין עורות קדשים בלשכת בית הפרווה, אנפאנג איז געווען די מנהג אז די אלע עורות, די פעל פון די קדשים, מ'רעדט דא פון קדשי קדשים, וואס די תורה זאגט דאך אז דאס באלאנגט פאר די כהנים, ווייל די תורה זאגט עור העולה לכהן יהיה, כאטשיג די בהמה בעצם איז קדשי קדשים וואס באלאנגט פארן אייבערשטן, אבער די הויט איז איינע פון די מתנות כהונה וואס באלאנגט פאר די כהנים, און דאס איז חולין ביד כהן, און מען רעדט דווקא פון קדשי קדשים, די תורה האט עס מגלה געווען ביי עולה, און פון דעם לערנט מען ארויס אז אלע קדשי קדשים באלאנגט די עורות לכהנים, ווייל ביי קדשים קלים איז דאך אפילו די בהמה אליין די פלייש באלאנגט פאר די בעל הבית דערפון און נישט פאר די כהנים, איז דא רעדט מען פון קדשי קדשים וואס די מנהג איז געווען אז מען פלעגט אפשינדן די הויט יענע טאג וואס מען האט געטון די עבודה אין בית המקדש און ביז דערווייל האט מען עס אוועק געלייגט בלשכת בית הפרווה אין די עזרה איז געווען איינע פון די שטיבעלעך וואס האט געהייסן בית הפרווה ווי די גמרא זאגט שוין אין מסכת יומא דף ל"ה אז די מענטש וואס האט עס געבויט האט געהייסן פרווה. און דארט האט מען אוועק געלייגט די פעל פון די קרבנות משך פונעם טאג, און לערב היו מחלקין אותן אנשי בית אב, צום אוונט ווען מען האט געענדיגט טון די עבודה האבן זיך די אלע אנשי בית אב פון יענע משפחה פון כהנים וואס האבן געארבעט יענע טאג זיך צוטיילט מיט די הויט גלייך אויף גלייך, ווי באקאנט איז דאך געווען פֿיר און צוואַנציק משמורות פון כהנים וואס דאס איז געווען איינגעטיילט אז יעדע משמורה האט געדינט אין א באזונדערע וואך, אבער אין יעדע משמורה אליין האט מען עס איינגעטיילט אין זעקס משפחות וואס יעדע משפחה האט געהייסן א בית אב און יעדער האט געדינט אין א אנדערע טאג, זונטאג האט געדינט איין בית אב, מאנטאג און אזוי ווייטער, און שבת האבן געדינט אלע זעקס צוזאמען, און אינמיטן פונעם שבת איז געווען די חליפות המשמרות ווען מען האט זיך געטוישט אז די אלטע משמורה איז ארויסגעגאנגען און עס איז אריינגעקומען די נייע משמורה און אזוי יעדן שבת. האבן זיך געטוישט א נייע משמורה און א נייע וואך, אבער אין די משמורה אליין האט יעדן טאג געדינט א עקסטערע בית אב, און ווי רש"י רעדט אויס אז אמאל האט געקענט זיין א גוט מזל אז איין בית אב וואס האט געדינט זונטאג איז יענע טאג אריינגעקומען זייער אסאך הויט פון קרבנות ווייל אסאך מענטשן האבן פונקט דעמאלטס געברענגט נדרים און נדבות, פונקט מאנטאג א טאג שפעטער האט געקענט זיין ווייניגער, און דאס האט זיך אלעס געוואנדן יעדע בית אב האט יעדן טאג זיך צוטיילט. די כהנים וואס האבן געדינט יענע טאג האבן באקומען די הויט פון יענעם טאג, אבער והיו בעלי זרועות נוטלין אותן בזרוע, אזוי אין די בתי אבות האט זיך אמאל געמאכט ווילדע כהנים בעלי זרוע, דאס מיינט וואס האבן געכאפט מיט די הענט מיט די פויסטן, און זיי האבן זיך נישט גערעכנט מיט די אנדערע כהנים, זיי האבן זיך גענומען מער וויפיל ס'קומט זיך פאר זיי, איז דעריבער התקינו האט מען געמוזט מתקן זיין שיהיו מחלקין אותן מערב שבת לערב שבת, אז מען צוטיילט די עורות נישט יעדע נאכט פאר די אייגענע בית אב, נאר יעדע ערב שבת, און וואס איז די אויפטו? אז דאתיין כולהו משמרות ושקלן בהדדי, אזוי זענען געקומען אלע משמרות, דאס מיינט אלע בתי אבות וואס האבן געדינט אין די משמורה פון א גאנצע וואך, און מען האט זיך צוטיילט גלייך אויף גלייך, און דעמאלס האבן די בעלי זרוע נישט געקענט נעמען מיט געוואלד ווייל ס'איז געווען אזויפיל כהנים און זיי האבן מורא געהאט, ווייל די גאנצע משמורה איז דארט געווען, און ווי דער רמב"ם זאגט אז מען האט נישט צוטיילט ערב שבת, די אלע פעל וואס האט באלאנגט למשל זונטאג פאר די זונטאגדיגע כהנים און מאנטאג אזוי ווייטער, ניין, מען האט גענומען אלעס וואס איז אריינגעקומען א גאנצע וואך און מען האט עס יעצט צוטיילט גלייך אויף גלייך פאר אלע בתי אבות, קומט אויס אז נאך די נייע תקנה האט שוין נישט געקענט אויסקומען אז איין בית אב זאל באקומען מער הויט ווי א צווייטע ווייל מען האט דאך גענומען אלע הויט בסך הכל און צוטיילט פאר אלע כהנים פון יענע משמורה, און לכאורה קומט דא אויס אז יעדע משמורה האט באקומען אפילו פון די הויט וואס האט באלאנגט פאר די פאריגע משמורה אויכעט. אבער ווי מ'האט שוין פריער אויסגערעדט האבן זיך שבת זיך אוועקגעטוישט און אוועקגעגאנגען די אלטע משמורה און אריינגעקומען די נייע, און די תמיד של שחר האבן נאך געמאכט די אלטע משמורה, און אויף קומענדיגן ערב שבת האט מען נאך אויסגעטיילט אלע הויט וואס איז אריינגעקומען פון פאריגן שבת, און אויכעט די זעקס טעג פון די וואך, קומט אויס אז ס'איז אויסגעקומען אז יעדע משמורה האט באקומען פון שבת'דיגע הויט וואס די פריעריגע משמורה האט געארבעט און אויכעט פון זיי וואס זיי האבן געארבעט א גאנצע וואך. פארציילט די ברייתא אבער ועדיין היו גדולי כהונה נוטלין אותן בזרוע, זאגט רש"י גדולי כהונה מיינט שרים שבהם די חשובע שרים צווישן די כהנים, זיי האבן נאך יא געקענט נעמען מיט געוואלד וויפיל זיי האבן געוואלט ווייל דער עולם האט נישט געהאט קיין חוצפה זיך מתנגד צו זיין צו זיי, און ווען מ'האט געזען ווי די כהנים ווערן סייווי צום סוף בא'עוול'ט און ס'נישט דא קיין אנדערע עצה עמדו בעלים והקדישום לשמים. די בעלי בתים דאס מיינט אלע כהנים פון די משמורות צוזאמען האבן מקדיש געווען אלע הויט פארן אייבערשטן דאס מיינט אז עס באלאנגט פון יעצט און ווייטער פאר בדק הבית און דאס איז געווען די אייגענטום פונעם בית המקדש און צום סוף איז זיך צוזאמגעקומען אזויפיל הויט וואס האט באלאנגט פונעם בית המקדש וואס די הויט האט מען פארקויפט ס'איז אריינגעקומען גרויס געלט דערמיט האט מען געקענט קויפן פון דעם בלעכעלעך פון גאלד צו באדעקן דעם גאנצן היכל אמרו מען האט געזאגט לא היו ימים מועטים ס'איז ניטאמאל דורך ווייניג טעג, דאס מיינט אין א קורצע צייט, עד שחיפו את ההיכל כולו בטבלאות של זהב שהן אמה על אמה כעובי דינר זהב, מ'האט איבערגעדעקט דעם גאנצן היכל מיט אזעלכע שיינע בלעכעלעך וואס זענען געווען גרויס יעדע איינע א אמה אויף א אמה, און ס'האט געהאט א דיקעקייט אזוי ווי א גאלדענע דינר, דאס איז גאר א טייערע שטיקל גאלד געווען, און מיט דעם האט מען באדעקט די גאנצע היכל זייער שיין, ולרגל היו מקפלין אותם, און ווען ס'איז געקומען די שלש רגלים האט מען צוזאמגענומען די גאלד, און מניחים אותם על גב מעלה אין הר הבית, מען האט עס אוועק געשטעלט אויף איינע פון די טרעפ אין די הר הבית כדי שיהיו עולי רגלים רואים שמלאכתם נאה ואין בה דלם, יעדער איינער אלע עולי רגלים האבן זיך געקענט איבערצייגן אין די שיינקייט פון די מלאכות אין בית המקדש אז עס האט נישט געהאט קיין שום דופי מען האט געזען טאקע אז פון די אלע געלטער וואס איז אריין געקומען אין בדק הבית האט מען נישט אויסגעדזשאלעוועט פאר אנדערע זאכן נאר מען האט עס טאקע גענוצט און געקויפט דערפון שיין צו מאכן די בית המקדש. אוי רייסער!